שיחת אור לט' כסלו תש"נ. ט' כסלו איז דאך דער יום הולדת פון דעם מיטלען רעבן און אויכעט דער יום הסתלקות שלו, וכמדובר כמה פעמים אז אף על פי וואס אין תורה איז משמע אז ביי אלע צדיקים איז דער יום הולדת אויכעט דער זעלבער טאג ווי ס'איז דער יום הסתלקות מן העולם, געפינט מען דאס בפועל ובגלוי בנוגע צו דעם משה רבינו וואס ער האט געזאגט היום מלאו ימי ושנותי אין תורה שבכתב, ועל דרך זה אויכעט בנוגע צו דעם מיטלען רעבן, דערנאך איז דא וואס אין תורה שבעל פה בכמה מקומות אין מדרשים לערנט מען אפ וויבאלד אז דאס שטייט אז ס'דארף זיין דער יום ההסתלקות אין דעם יום הולדת, לערנט מען אפ פון איינעם פון זיי אויף דעם צווייטן אז וויבאלד מצד דרשה זו איז דאס געווען אין דעם זעלבן טאג. אבער ווי בפירוש געפינט מען דאס כאמור בנוגע צו משה רבינו און מ'האט געזען בדורנו בנוגע צו די מיטלען רעבן, ואדרבה וואס מען האט געזען בנוגע צו די נשיאים שלפניו און אויכעט די נשיאים שלאחריו וואס מען ווייסט סיי די יום הולדת און סיי די יום הסתלקות ווייסט מען אויכעט אז בפשטות איז דאס געווען ניט אין דעם זעלבן טאג בשנה, וכמדובר שוין אמאל מער בפרטיות בדבר. בנוגע וואס איז דער ענין וואס מען זאגט היום מלאו ימי ושנותי, איז יש לומר בזה אז דאס איז מפורש אין דעם ווארט מלאו, אז כדי ס'זאל זיין א ענין במילואו איז אט א דעמאלט איז אויכעט פארבונדן דערמיט אז אויכעט ימי השנה איז כולל'ן זיך די אלע שינויים פון ימי השנה אין דעם זעלבן סיבוב, וואס דעמאלט וואס דעמאלט דארף זיך דאס זיין בשעת ס'קומט אין יעדער יאר די אלע שינויים וואס ס'דארף זיין אין דעם יאר, מה שאין כן אויב ס'איז באופן אחר, איז אט א דעמאלט מוז מען זאגן וויבאלד אז תורה זאגט אז ביי אלע צדיקים איז דאס מלאו. אז ברוחניות אף על פי וואס לכאורה אין די ימים פעלט עס אדער ס'איז דא מערער וויפיל ס'דארף זיין ווי מ'עט לערנען דעם פשט בדבר איז דאס אבער ברוחניות איז דא פונקט די מלא וואס מלא איז דאך מדגיש ביידע עניינים אז דאס איז במילואו לא פחות און אויכעט לא יתר וכמדובר שוין אמאל בארוכה און דערפון איז אבער אויכעט פארשטאנדיג, אז בשעת מען זעט עס אויכעט בגלוי, איז דאס נאך מער גילוי אין ענינו פון אלוקות ביז אין גשמיות העולם, ביז אין זמן ומקום, און דערפון לערנט מען אויכעט אפ בנוגע פון די מעשה בפועל, אז דער תכלית ההמשכה והגילוי איז אז זאל זיך אויכעט אויפטון אין אן אופן, ער זאל זיין בגלוי סיי אין זמן און מקום גשמיים, אף על פי וואס מען קען זיך אויכעט, קען דאך זיין א מועט המחזיק את המרובה סיי אין זמן און סיי אין מקום, קומט עס ניט בשעת מען דארף אנקומען צו מועט המחזיק את המרובה, נאר מען זעט עס בפשטות סיי אין זמן און סיי און מקום. וואס דערפון איז אויכעט דער לימוד בנוגע לעבודתו של כל אחד ואחד לכל לראש, אז כל ענייניו דארף דאך זיין, דארף זיין אין אן אופן אז זאל זיין אין אן אופן פון מלא, ובפרט כמדובר בארוכה אין די התוועדויות בסוף שנה שעברה, דער ענין פון שנה מלאה. און אז ימלא ימיו ושנותיו בפרט נאך מצד דערויף וואס אין יעדער אידן איז דאך דא א ניצוץ פון משה רבינו און משה רבינו ווערט געפינט זיך אין יעדער אידן און געפינט זיך אין אן אופן אז ער איז דארט פועל פעולתו ווי די גמרא זאגט עס אין נגלה אז וויבאלד לגבי משה מילתא זוטרתא היא, איז דערפאר זאגט דער פשוטם של כתובים אז מען מאנט און מען האפט פון יעדער אידן און מען מאנט ביי יעדער אידן, און דאס איז א תביעה דערפאר וואס מען האט אים פריער געגעבן די כוחות אויף דערויף סיי אין זמן און סמיי און סיי און סיי אין מקום, האט ער דאך אלץ מן המוכן, ובלשון פון נשיא דורנו עמדו הכן כולכם, אז אלע עניינים איז מן המוכן און אין אן אופן מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה און ויהי רצון אז פון די אלע עניינים אלו זאל אויכעט זיין דער ענין פון מלא ימיו ושנותיו בנוגע צו ימי הגלות אז מ'האט שוין ממלא געווען אלע די מעשינו ועבודתינו אין תכלית השלימות אלעס וואס מ'דארף אויפטון אין גלות, במילא קען דאך תיכף ומיד ממש אריינגעשטעלט ווערן דער אלופו של עולם, דער אל"ף אין דעם גלות, ווערט עס דעמאלט דער ענין פון די גאולה, און ס'ווערט דעמאלט תיכף על דרך ווי מ'זאגט אז ביום ההסתלקות איז ער דעמאלט כל עבודתו אשר עבד, במשך כל ימי חייו, אנהייבנדיג פון יום הולדת שלו, וואס בכלל ביי א אידן שוין אין יום שיצא לאוויר העולם טוט עס שוין אויף אין ממשיך זיין אלקות בעולם כמדובר כמה פעמים, איז כל עבודתו אשר עבד במשך כל ימי חייו, שטייט עס דעמאלט בגלוי ביז אין אן אופן וואס פועל פעולות בקרב הארץ ביז די פעולה הכי גדולה אז מ'איז גואל זיך אז ער ווערט נגאל וכל בני ביתו ווערן נגאל וכל תלמידיו ווערן נגאל על אחת כמה וכמה ווען ס'רעדט זיך וועגן נשיא הדור ווי דער מיטעלער רבי איז דאס פארבונדן דעמאלט ווי ביי אלע נשיאים על אחת כמה וכמה בנוגע וואס אויף אים זאגט מען דאך אז ער איז געווען רחובות הנהר אין הפצת פון פנימיות התורה ביז רחובות הנהר אין אן אופן פון חכמה בינה דעת אויכעט דעת וכמדובר כמה פעמים און ויהי רצון אז מען זאל זיין זאל זיין תיכף ומיד ממש פון ט' כסלו אריין אין י' כסלו ווייל דאס איז דאך דער יום הגאולה פון דעם מיטעלן רבי'ן, וואס הנשיא הוא הכל יום הגאולה פון זיין גאנצן דור זיינעם, במילא איז דאך בדרך ממילא פארשטאנדיג ביי די דורות הבאים שלאחרי זה, וואס זיי זיינען דאך יוצאי חלציהם און באקומען אלץ וואס איז מן המוכן אין דעם דור שלפני זה, ועד והוא העיקר אז זאל זיין די גאולה האמיתית והשלימה, על ידי משיח צדקינו, ובפרט אז מ'איז פארבונדן מיט א נשיא וואס כאמור הנשיא הוא הכל, און נשיא איז דאך אויכעט פון לשון נשיאות, זאל מען גלייך אויפגעהויבן ווערן מכל העניינים פון גלות נאך אין די לעצטע רגעים פון גלות, במילא שטייט מען שוין אין אן אופן ניסי נאך איידער ס'דא די רגע הראשון פון די גאולה,

און נשיאת כל עניניו וביז בחלקו בעולם, און נשיאת כל העולם כולו ועד והוא העיקר די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו בפרט אז מ'איז מסיים אין דעם ענין פון צדקה וואס צדקה איז דאך מקרבת את הגאולה און נאך מערער מזרזת את הגאולה אז ס'קומט מיט א זירוז הכי גדול, ביז אז מען דארף ניט אנקומען צום זירוז, ס'קומט תיכף ומיד ממש, ברגע זה ממש, תיכף ומיד, גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו. אמן!